בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה דף לב, מיר הייבן אן דף לב עמוד א', אויבן די משנה, זאגט די הייליגע משנה, סדר ברכות, די משנה גייט אויסרעכענען די סדר ברכות וואס מען דאווענט ביי מוסף ראש השנה, וואס ראש השנה ביי מוסף דערמאנט מען זיך מלכיות זכרונות און שופרות, און מען בלאזט דריי מאל שופר, איז גייען מיר זען דא אין די משנה וואס איז טאקע פונקט די סדר, און די ערשטע תנא וואס רעדט דא אין די משנה דאס איז ר' יוחנן בן נורי, זאגט די משנה אזוי, סדר ברכות, אומר, די מוסף הייבט זיך אן, אבות וגבורות וקדושת השם, קודם די ערשטע דריי ברכות מען מאכט יעדן טאג, מגן אברהם, מחיה מתים, און הקל הקדוש המלך הקדוש, אבער וואס רבי יוחנן בן נורי האלט, וכולל מלכיות עמהן ואינו תוקע, מען רוקט אריין די מלכיות אין די קדושת השם, ס'טייטש אין די אתה קדוש, אינמיטן אתה קדוש זאגט מען מלכיות, און מען פירט אויס און מען בלאזט נישט, ווען הייבט מען אן בלאזן? פון דא און ווייטער, נאכדעם זאגט מען קדושת היום, דאס זאגט מען יעדע שבת יעדע יום טוב אתה בחרתנו, מען פירט אויס מקדש ישראל ויום הזכרון, ותוקע, נאך קדושת היום בלאזט מען די ערשטע מאל, זכרונות ותוקע, שופרות ותוקע, שפעט זאגט מען זכרונות מען בלאזט, שופרות און מען בלאזט, און מען ענדיגט צו שמונה עשרה, מיט די געהעריגע דריי ברכות מען ענדיגט ביי יעדע שמונה עשרה, ואומר, עבודה, דאס איז רצי, והודאה, דאס איז מודים, וברכת כהנים, דאס איז שים שלום, דברי רבי יוחנן בן נורי, אזוי זאגט רבי יוחנן בן נורי. אמר לו רבי עקיבא, האט רבי עקיבא געפרעגט צו רבי יוחנן בן נורי, אם אינו תוקע למלכיות, טאמער מען בלאזט נישט ביי מלכיות, למה הוא מזכיר, איז סתם אזוי פארוואס זאגט מען מלכיות? די גמרא וועט בעסער מסביר זיין די קשיא של רבי עקיבא, אבער על כל פנים רבי עקיבא קריגט זיך אויף רבי יוחנן בן נורי, און ער זאגט טאקע די סדר וואס אונז זאגן מיר, אלא אומר זאגט רבי עקיבא אזוי, מען זאגט אבות וגבורות וקדושת השם, די ערשטע דריי ברכות, און דאס פירט מען אויס נארמאל, מען לייגט נישט אריין מלכיות דא, נאר וכולל מלכיות עם קדושת היום, שפעט זאגט מען אתה בחרתנו אינמיטן אתה בחרתנו רוקט מען אריין מלכיות, און מען פירט טאקע אויס מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזכרון, ותוקע, און נאך מלכיות בלאזט מען די ערשטע מאל, זכרונות ותוקע, שופרות ותוקע, און ואומר מ'ענדיגט שמונה עשרה מיט די געהעריגע דריי ברכות, עבודה והודאה וברכת כהנים. זאגט די הייליגע גמרא, מ'האט געזען אין די משנה אמר ר' עקיבא, אז ר' עקיבא פרעגט פון ר' יוחנן בן נורי, אם אינו תוקע למלכיות למה הוא מזכיר, טאמער מ'בלאזט נישט ביי מלכיות, און פארוואס זאגט מען סתם אזוי די פסוקים פון מלכיות? און די גמרא ווינדערט זיך אויף דעם למה הוא מזכיר, רחמנא אמר אידכר, ס'שטייט אין תורה מ'זאל זאגן מלכיות, מ'עט זען ס'נישט ממש, אוודאי דרבנן, אבער ס'דא אסמכתא פון פסוקים מ'זאל זאגן מלכיות, און וואסערע מין קשיא דאס? איז די גמרא מסביר אביסל בעסער, אלא ר' עקיבא האט געפרעגט, למה עשר, פארוואס זאגט מען צען פסוקים ביי מלכיות מ'עט זען די קומענדיגע משניות אז סיי ביי מלכיות סיי ביי זכרונות סיי ביי שופרות זאגט מען צען פסוקים פרעגט רבי עקיבא לימא תשע דהואיל ואשתני אשתני ס'טייטש טאמער מ'בלאזט נישט ביי מלכיות און מלכיות איז אנדערש פון זכרונות און שופרות וואלט מען אויך געדארפט מאכן ווייניגער פסוקים ביי מלכיות און ממילא פון דעם איז רבי עקיבא מוכיח אז אוודאי בלאזט מען יא ביי מלכיות אזוי ווי מ'האט געזען די משנה זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן מ'האבן געלערנט אין א ברייתא די ברייתא גייט ברענגען א מקור אויף די אלע ברכות מ'מאכט ביי מוסף איז אזוי, זאגט די ברייתא מנין שאומרים אבות, די ערשטע ברכה, שנאמר, וואס שטייט אין פסוק אין תהלים, הבו לה' בני אלים, ס'גייט ארויף אויף די אבות, מנין שאומרים גבורות, שנאמר הבו לה' כבוד ועוז, עוז איז א לשון פון גבורה, מנין שאומרים קדושות, שנאמר הבו לה' כבוד שמו, השתחוו לה' בהדרת קודש, זעהן מיר אתה קדוש, און מנין שאומרים מלכיות זכרונות ושופרות, די נעקסטע דריי ברכות אין מוסף, איז אזוי, רבי אליעזר אומר, דכתיב מען לערנט עס ארויס פון פסוק, שטייט אין פסוק ביי ראש השנה, שבתון זכרון תרועה מקרא קודש, דרשנ'ט רבי אליעזר אזוי, שבתון, פון די ערשטע ווארט לערנט מען, זה קדושת היום, די ברכה פון אתה בחרתנו, פון מקדש ישראל ויום הזכרון. זכרון, פון זכרון לערנט מען ארויס אלו זכרונות, פון וואו לערנט מען ארויס מלכיות וועלן מיר באלד זען. תרועה, לערנט מען ארויס אלו שופרות. מקרא קודש, די לעצטע ווערטער פון די פסוק לערנט מען ארויס, קדשהו בעשיית מלאכה, אז מ'טאר נישט טון קיין מלאכה יום טוב. אמר לו רבי עקיבא, רבי עקיבא פארדרייט די ערשטע לימוד און די לעצטע לימוד פון רבי אליעזר, זאגט ער מפני מה לא נאמר שבתון שבות, שבו פתח הכתוב תחילה, ס'הייסט פארוואס זאגסטו אז שבתון, די ערשטע ווארט פון פסוק, נוצט מען אויף קדושת היום אויף אתה בחרתנו, זאג בעסער אז שבתון איז שבות, טייטש די ערשטע זאך וואס דארפסט וויסן לגבי ראש השנה, אז טארסט נישט טוהן קיין מלאכה, נאכדעם זאגט די פסוק וויאזוי צו דאווענען, ממילא זאגט ער טאקע אזוי, אלא שבתון, קדשהו בעשיית מלאכה, פון די ערשטע ווארט פון שבתון לערנט מען ארויס, קדשהו בעשיית מלאכה מען טאר נישט טון קיין מלאכה ראש השנה, זכרון אלו זכרונות, תרועה אלו שופרות, מקרא קודש זו קדושת היום, דאס איז די אתה בחרתנו. פרעגט יעצט די גמרא אבער, מנין שאומרים מלכיות? פון וואו לערנט מען ארויס מלכיות? זאגט די גמרא א מחלוקת, תניא, די גמרא ברענגט א ברייתא, רבי אומר, אני ה' אלקיכם, שטייט די לעצטע פסוק דארט ביי שבועות אין די פרשת המועדים, שטייט אני ה' אלקיכם. וואס די ווערטער אני ה' אלקיכם איז א ענין פון מלכות, און ווייטער שטייט אין פסוק די פרשת ראש השנה בחודש השביעי, און במילא פון דעם אז די תורה שטעלט די ביידע צוזאמען די סמיכות פון די צוויי פסוקים, זו מלכות, לערנט מען פון דא מען דארף זאגן מלכיות ראש השנה ביי שמונה עשרה, ר' יוסי בר יהודה אומר קריגט זיך, ער זאגט אינו צריך, וואס דארף מען פארגלייכן שבועות מיט ראש השנה ניין, ביי די פסוקים פון ראש השנה אליין קען מען ארויסלערנען מלכיות, הרי הוא אומר שטייט אין פסוק, ביי ראש השנה, והיו לכם לזכרון לפני אלקיכם, שאין תלמוד לומר אני ה' אלקיכם, ס'טייטש, דער פסוק פירט אויס אני ה' אלקיכם, לכאורה איז איבעריג, ווייל דער פסוק זאגט דאך והיו לכם לזכרון לפני אלקיכם, אני ה' אלקיכם, וואס חזר'ט איבער די תורה די זעלבע ווערטער נאכאמאל, נאר וואס דען ומה תלמוד לומר אני ה' אלקיכם, זה בנה אב, די תורה קומט אונז לאזן הערן א בנין אב, לכל מקום שנאמר בו זכרונות, אז וואו מ'זאגט זכרונות, יהיו מלכיות עמהן, זאל מען מיטזאגן מיט דעם פסוקים פון מלכיות, און מען דרשנ'ט די פסוק אזוי, אז והיו לכם לזכרון, ווען עטס וועט זאגן זכרונות, וואס דאס איז סיי ראש השנה און סיי יום כיפור פון יובל, איז לפני השם אלקיכם אני השם אלקיכם, די איבעריגע ווערטער אני השם אלקיכם לערנט מען זאל מען מיטזאגן מיט דעם מלכיות, און דאס איז די מקור פון מלכיות לויט רבי יוסי בר יהודה. זאגט יעצט די גמרא, והיכן אומרה לקדושת היום, וואס טוט זיך מיט די אתה בחרתנו, וואו זאגט מען דאס? ברענגט די גמרא א מחלוקת תניא אין א ברייתא, רבי אומר, רבי זאגט פונקט ווי רבי עקיבא פון אונזער משנה, אז מען זאגט עס עם המלכיות אומרה, מה מצינו בכל מקום ברביעית, אף כאן ברביעית, ס'טייטש אזוי ווי, יעדע וואך, שבת, יום טוב, וואו זאגט מען אתה בחרתנו, ס'איז די פערדע ברכה, מען זאגט מגן אברהם, מחיה מתים אתה קדוש, און נאכדעם הייבט מען אן אתה בחרתנו, און ממילא זאגט רבי די זעלבע זאך ראש השנה, מען ענדיגט די ערשטע דריי ברכות, און מען זאגט אתה בחרתנו צוזאמען מיט מלכיות, רבי שמעון בן גמליאל אומר קריגט זיך, און ער זאגט עם הזכרונות אומרה, דאס איז א נייע שיטה דאס האמיר נישט געהאט ביי אונזער משנה, רבי שמעון בן גמליאל זאגט אז אתה בחרתנו זאגט מען מיט זכרונות פארוואס? ווייל מה מצינו בכל מקום באמצע, אף כאן באמצע, נארמאל, ווי די אתה בחרתנו פונקט אינדערמיט, מען זאגט די ערשטע דריי ברכות די לעצטע דריי ברכות פונקט אינמיטן ליגט די אתה בחרתנו, איז דא ביי ראש השנה האלט רבי שמעון בן גמליאל אויך ס'דארף זיין פונקט אינמיט, ס'טייטש די ערשטע דריי ברכות די לעצטע דריי ברכות, אבער אינמיטן רוקט מען דאך אריין מלכיות זכרונות און שופרות איז פונקט אינמיט, ס'טייטש ביי זכרונות, דארט זאגט מען אתה בחרתנו. קומט אויס למעשה אונז האמיר דריי שיטות. אונז האמיר געהאט ר' יוחנן בן נורי, וואס אים האמיר געזען די משנה ער האלט מ'זאגט די ערשטע דריי ברכות און אינמיטן אתה קדוש רוקט מען אריין מלכיות, שפעטער זאגט מען אתה בחרתנו און מ'בלאזט זכרונות מ'בלאזט שופרות מ'בלאזט און מ'פירט אויס שמונה עשרה מיט די לעצטע דריי ברכות. האמיר געהאט אויך ר' עקיבא און רבי וואס ביידע האלטן די זעלבע, די סדר אזוי ווי אונז פיר מיר זיך, אז מ'זאגט די ערשטע דריי ברכות, אתה בחרתנו צוזאמען מיט מלכיות, מ'בלאזט, זכרונות מ'בלאזט, שופרות מ'בלאזט, און מ'ענדיגט מיט די לעצטע דריי ברכות, און יעצט האבן מיר דא די שיטה פון רבי שמעון בן גמליאל, אז מ'זאגט די ערשטע דריי ברכות, מלכיות, מ'בלאזט, זכרונות צוזאמען מיט אתה בחרתנו, מ'בלאזט, שופרות מ'בלאזט, און מ'פירט אויס די לעצטע דריי ברכות. זאגט יעצט די ברייתא, וכשקידשו בית דין את ראש השנה באושא, ווען בית דין האט מקדש געווען ראש השנה אין אושא, מ'האט געמאכט ראש השנה אין אושא, דאס איז געווען די צייטן פון רבי שמעון בן גמליאל, רבי שמעון בן גמליאל איז געווען נשיא אין אושא, זיין טאטן רבי גמליאל איז געווען נשיא אין יבנה, איז אין אושא ביי רבי שמעון בן גמליאל ירד רבי יוחנן בן ברוקא לפני רבי שמעון בן גמליאל, איז רבי יוחנן בן ברוקא צוגעגאנגען צום עמוד, רש"י זאגט ירד ווייל די עמוד פלעגט זיין נידעריג, מען נעמט ארויס פון פסוק ממעמקים קראתיך השם, ער איז צוגעגאנגען, ועשה כרבי יוחנן בן נורי, און ער האט זיך געפירט ווי רבי יוחנן בן נורי, ביי אונזער משנה, אז וואס? אז ער האט געזאגט מלכיות אינמיטן אתה קדוש, נישט געבלאזן ביי מלכיות, געזאגט ברכת היום געבלאזן זכרונות געבלאזן שופרות געבלאזן. אמר לו רבי שמעון, האט רבי שמעון בן גמליאל אים געזאגט, לא היו נוהגין כן ביבנה, אין יבנה ביים טאטן ביי רבי גמליאל האט מען זיך נישט אזוי געפירט, ליום השני, ביים צווייטן טאג, מ'וועט זען באלד די גמרא וועט זאגן עס קען נישט זיין ביים צווייטן טאג, נאר אוודאי מיינט עס די קומענדיגע יאר, איז ירד רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי, איז א צווייטער בעל תפילה צוגעגאנגען רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי, ועשה כרבי עקיבא, און ער האט זיך געפירט ווי רבי עקיבא, ביי אונזער משנה, אמר רבי שמעון בן גמליאל, האט רבי שמעון בן גמליאל געזאגט, כך היו נוהגין ביבנה, אזוי האט מען זיך טאקע געפירט אין יבנה, ס'איז געפאלן פאר ר' שמעון גמליאל. פרעגט די גמרא, ווי קען זיין? ר' שמעון גמליאל איז געפאלן די מנהג פון ר' עקיבא און רבי? מ'האט דאך פריער געזען ר' שמעון גמליאל קריגט זיך, למימרא דר' שמעון גמליאל כר' עקיבא סבירא ליה, והאמר ר' עקיבא, מלכיות עם קדושת היום אמר להו, אז וואו זאגט מען קדושת היום? ביי מלכיות, ור' שמעון גמליאל אומר קדושת היום עם הזכרונות אמר להו, מ'זאגט עס ביי זכרונות, און וואס איז פשט ס'איז אים געפאלן די מנהג פון רבי עקיבא, אמר רבי זירא, ענטפערט רבי זירא, לומר שתוקעין למלכיות, וואס טייטש אזוי? ס'איז דא דא בעצם צוויי מחלוקת'ן, קודם כל איז דא א יסודות'דיגע מחלוקת ביי אונזער משנה צווישן רבי יוחנן בן נורי און רבי עקיבא, ווי בלאזט מען שופר? רבי יוחנן בן נורי זאגט מען בלאזט נישט ביי מלכיות זכרונות שופרות, מען בלאזט ביי קדושת היום, זכרונות און שופרות, און אויף דעם האט זיך רבי עקיבא געקריגט, און רבי עקיבא האט געזאגט ניין ס'קען נישט זיין, מען האט געזען די קשיות ער האט געפרעגט אין די משנה, און ממילא האט רבי עקיבא געזאגט מען בלאזט ביי מלכיות זכרונות און שופרות, יעצט אויף די נקודה קריגט זיך נישט רבי שמעון בן גמליאל, רבי שמעון בן גמליאל ווייל ער האלט אויך מען בלאזט ביי מלכיות זכרונות שופרות, נאר וואס איז זיין מחלוקת מיט רבי עקיבא איז ווי זאגט מען אתה בחרתנו, צוזאמען מיט מלכיות צו צוזאמען מיט זכרונות, אויף דעם טאקע איז ער נישט מסכים מיט רבי עקיבא, ממילא קומט אויס רבי שמעון בן גמליאל האט געזאגט כך היו נוהגין ביבנה, נישט אויף די סדר הברכות, נאר אויף די סדר התקיעות אז מען בלאזט נאך מלכיות זכרונות שופרות און נישט מען פירט זיך ווי רבי יוחנן בן נורי אז מען בלאזט נאך קדושת היום זכרונות און שופרות. זאגט יעצט די גמרא, ליום השני ירד רבי חנינא, פרעגט די גמרא גראד מאי שני, אילימא יום טוב שני, עסטו וועלן זאגן דארט איז געווען יום טוב שני ווי קען זיין למימרא דעברוה לאלול, די איינציגסטע וועג ס'איז דא צוויי טעג ראש השנה אין ארץ ישראל ווי ס'איז דא א בית דין איז נאר טאמער מען האט מעבר געווען אלול, והאמר רבי חנינא בר כהנא מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר אז ס'איז קיינמאל נישט געווען א אלול מעובר פון עזרא'ס צייטן און ס'קען דאך נישט זיין, אמר רב חסדא, טאקע רב חסדא מסביר, מאי שני, ליום שני, לשנה הבאה, וואס טייטש די קומענדיגע יאר, די קומענדיגע ראש השנה, האט מען זיך טאקע געפירט ווי רבי עקיבא, און מען האט געבלאזן, נאך מלכיות, נאך זכרונות, און נאך שופרות. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, אין פוחתין, מעשרה מלכיות, מעשרה זכרונות, מעשרה שופרות, מען זאגט, מינימום, צען פסוקים פאר מלכיות, צען פסוקים פאר זכרונות, און צען פאר שופרות, רבי יוחנן בן נורי אומר, אם אמר שלשה שלשה מכולן יצא אז דריי איז אויך גענוג מ'עט זען אין די גמרא פונקט וואס איז די שיטה פון רבי יוחנן בן נורי זאגט די הייליגע גמרא הני עשרה מלכיות כנגד מי חכמים האבן אוודאי מתקן געווען די צען פסוקים אבער וואס איז א מקור וואס א אסמכתא פון ווי האבן זיי עס געלערנט אמר רבי לוי כנגד עשרה הילולים שאמר דוד בספר תהילים קעגן די צען הילולים וואס דוד המלך זאגט אין תהילים און די גמרא פרעגט הילולים טובא הוו וויפיל מאל שטייט הללוקה אין תהלים אסאך מער, נאר וואס דען ענטפערט די גמרא הנך דכתיב בהו הללוהו בתקע שופר, אין די לעצטע קאפיטל אין תהלים, דארט ווערט דערמאנט די ענין פון תקיעת שופר, איז אין יענע קאפיטל שטייט צען מאל די לשון הללו, און ממילא קעגן דעם האט מען מתקן געווען די צען פסוקים. רב יוסף אמר, א צווייטע מקור, כנגד עשרת הדיברות שנאמרו לו למשה בסיני, וואס רש"י זאגט דארט איז אויך געווען א קול שופר, ממילא פון דארט איז די מקור. ר' יוחנן אמר, נאך א מקור, כנגד עשרה מאמרות, שבהן נברא העולם, די וועלט איז דאך באשאפן געווארן ראש השנה, קעגן די צען מאמרות, מ'עט שוין זען שטייט צען מאל די לשון ויאמר, קעגן דעם איז ווייטער די צען פסוקים, און די גמרא פרעגט, הי נינהו ויאמר ויאמר דבראשית תשעה הוו, שטייט נאר ניין מאל ויאמר ביי בריאת העולם, ענטפערט די גמרא בראשית נמי מאמר הוא, בראשית ברא אלקים אליין איז אויך א מאמר, דכתיב בדבר השם שמים נעשו, שטייט אין תהלים אז די אייבישטער האט באשאפן די הימל בדבר השם מיט די מויל, איז כאילו ס'שטייט ויאמר אלקים יהי' שמים, איז כאילו שטייט דא נאכאמאל ויאמר, איז צען לשונות פון אמירה, וואס קעגן דעם זאגט מען די צען פסוקים ביי מלכיות זכרונות שופרות. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה, רבי יוחנן בן נורי אומר, אם אמר שלש שלש מכולן יצא, פרעגט די גמרא איבעיא להו, וואס איז פשט דא פון רבי יוחנן בן עירי? היכי קתני, שלש מן התורה, שלש מן הנביאים, ושלש מן הכתובים, דהוו תשע, ואיכא בינייהו חדא. ס'טייטש אזוי ווי מ'עט זעהן אין די קומענדיגע משניות, אז די צען פסוקים וואס מ'זאגט פון מלכיות זכרונות שופרות איז צוטיילט פון די דריי ספרים, פון תורה, פון נביאים און פון כתובים. מילא קען זיין אז רבי יוחנן בן נורי זאגט נישט מ'זאגט צען פסוקים צוטיילט פון די דריי ספרים, נאר דריי פסוקים פון יעדע ספר, דריי פסוקים פון תורה, דריי פסוקים פון נביאים, דריי פסוקים פון כתובים, ס'טייטש צוזאמען איז דא ניין, קומט אויס אויב אזוי, אז לויט רבי יוחנן בן נורי איז דא ניין פסוקי מלכיות, ניין זכרונות, ניין שופרות, און תנא קמא האלט דא צען פון יעדעס איינס, מילא קריגט מען זיך סך הכל אויף איין פסוק, או דילמא, אדער אפשר ניין, מען קריגט זיך אויף זיבן פסוקים, אחד מן התורה אחד מן הנביאים אחד מן הכתובים, דהויין להו שלש, ואיכא בינייהו טובא, סטייטש רבי יוחנן בן נורי האלט אז פאר יעדעס איינס פאר מלכיות פאר זכרונות פאר שופרות דארף מען סך הכל זאגן איין פסוק פון תורה איינס פון נביאים איינס פון כתובים סטייטש צוזאמען סך הכל דריי פסוקים און תנא קמא האלטן אויף צען פסוקים א חילוק פון זיבן פסוקים און וואס איז די שיטה דא פון רבי יוחנן בן נורי ענטפערט די גמרא תא שמע כ'על דיר א ראיה ברענגען פון א ברייתא דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אזוי, אין פוחתין מעשרה מלכיות, מעשרה זכרונות, מעשרה שופרות, דאס איז די שיטה פון די תנא קמא, וואס איז פונקט ווי די תנא קמא ביי אונזער משנה, מען דארף זאגן צען פסוקים ביי מלכיות, צען ביי זכרונות, צען ביי שופרות, ואם אמר שבע מכולן, יצא, בדיעבד, טאמער מען האט נאר געזאגט זיבן, האט מען יוצא געווען כנגד שבעה רקיעים, קעגן די זיבן רקיעים. רבי יוחנן בן נורי אמר, רבי יוחנן בן נורי איז מער מיקל, און ער קריגט זיך, און ער זאגט אזוי, הפוחת, לא יפחות משבע, ס'טייטש לכתחילה דארף מען זאגן זיבן, בדיעבד, ואם אמר שלש מכולן יצא, בדיעבד איז דריי אויך גוט, וועלכע דריי, פארוואס פונקט דריי, כנגד תורה נביאים כתובים, ואמרי לה כנגד כהנים לוויים וישראלים, איז על כל פנים אזוי, ווי רש"י איז מבאר די ראיה איז אזוי, טאמער דו זאגסט מיר אז שלש וואס רבי יוחנן בן נורי זאגט, מיינט שלש פון תורה, שלש פון נביאים, שלש פון כתובים צוזאמען נײַן, קומט אויס אויב אזוי אז די שבע וואס ער זאגט, מיינט אויך זיבן פון תורה, זיבן פון נביאים, זיבן פון כתובים, וואס צוזאמען ווערט דאס איין און צוואַנציק, און ס'קען נישט זיין אז רבי יוחנן בן נורי האלט אז מ'דארף זאגן איין און צוואַנציק פסוקים פאר מלכיות, איין און צוואַנציק פאר זכרונות, און איין און צוואַנציק פאר שופרות, ווייל אויב אזוי קומט אויס ער איז אסאך מער מחמיר ווי די תנא קמא, און מ'ווייסט דאך אז ער איז מער מיקל ווי די תנא קמא, פון די לשון איז משמע ער איז מער מיקל, און מילא פון דא איז א ראיה טאקע ווי די צד אז דריי מיינט נישט דריי פון תורה דריי פון נביאים דריי פון כתובים, נאר דריי מיינט דריי סך הכל, אז בדיעבד טאמער מ'האט געזאגט דריי פסוקים פאר מלכיות, דריי פאר זכרונות, און דריי פאר שופרות בדיעבד האט מען יוצא געווען, אמר רב הונא אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי, אז די הלכה איז טאקע ווי רבי יוחנן בן נורי, אז בדיעבד האט מען יוצא געווען מיט דריי פסוקים פאר מלכיות, דריי פאר זכרונות, דריי פאר שופרות, פארשטייט זיך לכתחילה דארף מען זאגן צען. זאגט די משנה ווייטער, אין מזכירין זכרון מלכות ושופר של פורעניות. טייטש די פסוקים פון מלכיות זכרונות שופרות דערמאנט מען נישט קיין פסוקים פון פורעניות פון שלעכט, זאגט ווייטער די משנה, מתחיל בתורה ומשלים בנביא, ס'טייטש מען הייבט אן מיט דריי פסוקים פון תורה, נאכדעם דריי פסוקים פון כתובים, און נאכדעם דריי פסוקים פון נביא, פארוואס כתובים איז פאר נביאים נארמאל ווייסט מען איז פארקערט, זאגט תוס' ווייל די פסוקים פון תהילים וואס מען דערמאנט טאקע ביי כתובים, איז תהילים געשריבן געווארן פאר נביאים, און דערפאר דערמאנט מען דאס פריער, רבי יוסי אומר, רבי יוסי קריגט זיך, און זאגט אם השלים בתורה יצא, אז טאמער מען האט אויסגעפירט מיט א פסוק פון תורה האט מען יוצא געווען, מען זעהט אין די גמרא אז ס'איז א טעות אין די משנה, דארף דא שטיין לכתחילה, רבי יוסי האלט לכתחילה פירט מען אויס מיט א פסוק פון תורה, פשט מען זאגט דריי פסוקים פון תורה, דריי פסוקים פון כתובים, דריי פסוקים פון נביאים, און נאך א פסוק די צענטע פסוק צום סוף פון תורה. זאגט די הייליגע גמרא, מ'האמיר געזעהן אין די משנה אז מען דערמאנט נישט פסוקים פון פורעניות פון מלכיות זכרונות שופרות, ברענגט די גמרא דוגמאות דערצו, מלכות, כגון, חי אני נאום השם אלוקים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלך עליכם, שטייט דא אז ביד חזקה ובזרוע נטויה אמלך עליכם די אייבערשטער זאגט אז כ'גיי געוועלטיגן אויף ענק מיט א זרוע נטויה וביד חזקה בעל כרחך, דאס איז פורעניות, ואף על גב דאמר ר' נחמן אפילו ר' נחמן האט געזאגט אז כל כי האי ריתחא לירתח קודשא בריך הוא עלן וליפרוקינן, דאס הייסט אפילו די אייבערשטער איז בכעס אויף אונז איז הלוואי זאל די אייבערשטער שוין אזוי כועס זיין אויף אונז און אונז שוין אויסלייזן, אבער פון דעסטוועגן כיוון דבריתחא אמור, אדכורי ריתחא בריש שתא לא מדכרינן, היות דער פסוק איז געשריבן וועגן כעס מיט כעס, דערמאנט מען דאס נישט ראש השנה, ס'איז נישט קיין גוטע סימן. ווייטער וואו זעהן מיר פסוקים פון זכרונות וואס איז פורעניות, זכרון, כגון וואס שטייט אין פסוק אין תהלים ויזכר כי בשר המה וואס דאס גייט ארויף די עבירות וואס אידן האבן געטוהן אין מדבר איז ויזכר די אייבערשטער האט געדענקט כי בשר המה ער האט זיי נישט מעניש געווען דאס גאנצע אויף אמאל נאר צוביסלעך צוביסלעך, ווייטער א ענין פון פורעניות, דערמאנט מען דאס נישט ראש השנה. שופר. ווי זעהן מיר שופר א ענין פון פורעניות כגון תקעו שופר בגבעה וואס שטייט דארט מ'זאל בלאזן שופר ווייל די שונא קומט צו גיין ווייטער א ענין פון פורעניות אבל אבער זאגט די גמרא אם בא לומר מלכות זכרון ושופר של פורעניות של עובדי כוכבים אומר פורעניות פאר די גוים דאס מעג מען דערמאנען מלכות כגון השם מלך ירגזו עמים דאס מעג מען וכגון השם מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו ווייטער זכרון כגון זכור השם לבני אדום עס שטייט דארט אז די אייבערשטער זאל זיך נוקם זיין אדום און שופר כגון והשם אלקים בשופר יתקע והלך בסערות תימן, זיך נוקם זיין און מחריב זיין תימן, וכתיב, שטייט ווייטער אין פסוק השם צבקות יגן עליהם די אייבערשטער וועט אפהיטן אויף כלל ישראל, איז ווייטער פורעניות פאר די גוים מעג מען דערמאנען, זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אין מזכירין זכרון של יחיד ואפילו לטובה, זכרון פון א יחיד דערמאנט מען נישט נאר פון א רבים פון גאנץ כלל ישראל, וועלכע דוגמא איז דא זכרון דיחיד, כגון זכרני השם ברצון עמך, זכרני איז א לשון יחיד, וכגון זכרה לי אלקי לטובה, אזעלכע פסוקים דערמאנט מען נישט. זאגט אונז די גמרא, די גמרא ברענגט א ברייתא פון א גאנצע פאק מחלוקת'ן צווישן רבי יוסי און רבי יודא. איז אזוי, די ערשטע זאך וואס רבי יוסי און רבי יודא קריגן זיך, איז פקדונות הרי הן כזכרונות. צו פקדונות, ווי שטייט א לשון פקידה, איז פונקט ווי ענין פון זיכרון. כגון, ווי שטייט אין פסוק והשם פקד את שרה, און כגון פקוד, פקדתי אתכם. דברי רבי יוסי. סטייטש רבי יוסי האלט אז פקדונות זענען פונקט ווי זכרונות, און מען קען דערמאנען די פסוקים פון השם פקד את שרה און פקוד פקדתי אתכם קען מען דערמאנען ביי זכרונות. רבי יודא אומר, רבי יודא זאגט ניין, אינן כזכרונות, מען קען נישט דערמאנען די פסוקים, ביי זכרונות דארף מען ממש די לשון זיכרון, פרעגט די גמרא פיין, און רבי יוסי נהי נמי דפקדונות הרי הן כזכרונות פיין האסט אוועקגעשטעלט אז פקדונות און זכרונות איז די זעלבע זאך, אבער והשם פקד את שרה, פקדון דיחיד הוא, השם פקד את שרה איז דאך א פקדון פון א יחיד פאר שרה, און מען האט פריערט אויסגעשמועסט אז מען קען נישט דערמאנען א זכרון פון א יחיד, ענטפערט די גמרא ניין, כיון דאתו רבים מינה, כרבים דמי, א רבים, כלל ישראל איז ארויס פון שרה, און ממילא הייסט עס כרבים קען מען דאס דערמאנען. זאגט די גמרא ווייטער נאך א מחלוקת פון רבי יוסי רבי יודא. שטייט אין פסוק אין תהלים שאו שערים ראשיכם די באקאנטע פסוקים וואס בעצם די פסוקים זענען צוטיילט אויף צוויי. קודם שטייט שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד, און נאכדעם פרעגט די פסוק מי זה מלך הכבוד השם עזוז וגבור השם גבור מלחמה, דאס די ערשטע חלק, וואס דא ווערט דערמאנט צוויי מאל די ענין פון מלך, יא שטייט שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, און די פסוק פרעגט, מי זה מלך הכבוד? צוויי מאל מלך. יעצט די צווייטע חלק פון די פסוק, שטייט אין פסוק שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד, און די פסוק פרעגט ווייטער, מי זה מלך הכבוד? השם צבקות הוא מלך הכבוד סלה. שטייט דא נאך דריי מאל מלך. איז במילא, ראשונה שתיים, שניה שלש, דברי רבי יוסי. סטייטש רבי יוסי האלט אז מ'קען נוצן יעדע מאל וואס שטייט דא מלך הכבוד אלס נאכאמאל מלכות, מ'האט דאך געזען מ'דארף דערמאנען די פסוקים פון מלכות, מ'דארף האבן דריי פסוקים פון כתובים, פון תהלים, קען מען ניצן טאמער מען ניצט די ערשטע חלק האט מען צוויי מאל די צווייטע חלק האט מען דריי מאל רבי יודא אומר ניין רבי יודא קריגט זיך און ער זאגט ראשונה אחת שניה שתיים ווייל ווי רש"י איז מסביר אז א שאלה פון א פסוק קען מען נישט רעכענען ממילא ווען די פסוק פרעגט מי זה מלך הכבוד דאס קען מען נישט רעכענען אלס איינע פון די פסוקים פון מלכות ווייטער נאך א מחלוקת פון רבי יוסי און רבי יודא שטייט אין פסוק זמרו אלקים זמרו זמרו למלכנו זמרו כי מלך כל הארץ אלקים. שתיים, דברי רבי יוסי, רבי יוסי האלט שטייט דא צוויי מאל די ענין פון מלכות, זמרו אלקים זמרו זמרו למלכנו זמרו, כי מלך כל הארץ אלקים. רבי יודא אומר, רבי יודא קריגט זיך, און ער זאגט אחת, מען קען עס נאר רעכענען אלס איינס, פארוואס ווייל ווי רש"י איז מסביר, שטייט זמרו למלכנו, מלכנו איז משמע אונזער קעניג נאר פון כלל ישראל נישט פון די וועלט, מען קען נישט דערמאנען דאס, נאר די צווייטע חלק, כי מלך כל הארץ, דאס קען מען שוין דערמאנען לויט רבי יודא אלס איינע פון די פסוקים פון מלכות, ושוין אבער, זאגט די ברייתא, ביידע זענען גלייך סיי רבי יוסי סיי רבי יודא זענען ביידע מודה, אז במלך אלקים על גוים אלקים ישב על כסא קדשו, אז דאס איז איין ענין, שהיא אחת, מען קען דאס נאר רעכענען אלס איין מאל. ווייטער נאך א מחלוקת רבי יוסי רבי יודא, זיכרון שיש בו תרועה, כגון, שבתון זכרון תרועה מקרא קודש, שטייט ביידע, שטייט דא ענין פון זיכרון, פון זכרונות, און אויך די ענין פון תרועה, פון שופרות, איז אומרה עם הזכרונות, ואומרה עם השופרות, דברי ר' יוסי, זאגט ר' יוסי טאקע מען קען עס נוצן מיט ביידע, סיי אלס א פסוק פון זכרונות, און סיי אלס שופרות, ר' יהודה אומר ניין, אינו אומרה אלא עם הזכרונות בלבד, נאר מיט זכרונות, פארוואס נישט שופרות ווי רש"י איז מסביר, ווייל ער האלט אז תרועה איז נישט ענין פון שופרות, די פסוקי פון שופרות דארף ממש שטיין אין פסוק שופר, און ממילא זכרון תרועה, איז נאר א פסוק פון זכרונות. ווייטער אן ענדליכע מחלוקת, מלכות שיש עמו תרועה, כגון, השם אלקיו עמו ותרועת מלך בו, שטייט סיי די ענין פון מלך, און סיי די ענין פון תרועת, איז אומרה עם המלכיות, ואומרה עם השופרות דברי רבי יוסי, רבי יוסי האלט מ'קען עס טאקע נוצן אויף ביידע, רבי יהודה אומר ניין, אינו אומרה אלא עם המלכיות בלבד ווייל ווייטער, תרועה איז נישט קיין ענין פון שופרות, די זעלבע מחלוקת איז דא תרועה שאין עמה ולא כלום, סתם א ענין פון תרועה, כגון יום תרועה יהיה לכם, אומרה עם השופרות דברי רבי יוסי, רבי יוסי האלט מען קען ניצן אזא פסוק, רבי יהודה אומר אינו אומרה כל עיקר, מען קען עס נישט ניצן פארוואס ווייל ווייטער רבי יהודה האלט לשיטתו מען דארף א פסוק וואס שטייט דארט בפירוש שופר נישט תרועה. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמער געזען אין די משנה מתחיל בתורה ומשלים בנביא, רבי יוסי אומר אם השלים בתורה יצא, אז טאמער מ'האט משלים מיט תורה מ'יוצא, איז משמע נאר בדיעבד, פרעגט די גמרא אם השלים דיעבד אין לכתחילה לא, והתניא געלערנט אין א ברייתא, רבי יוסי אומר, המשלים בתורה, הרי זה משובח, שטייט קלאר אין די ברייתא אז רבי יוסי האלט אז מ'איז משובח, לכתחילה זאל מען ענדיגן מיט תורה. ענטפערט די גמרא, אימא, משלים, דארף טאקע גורס זיין אין די משנה משלים נישט אם השלים, נאר משלים דארף לכתחילה משלים זיין. פרעגט אבער די גמרא, והא אם השלים קתני, דיעבד אין לכתחילה לא, אין די משנה איז יא משמע א בדיעבד'דיגע לשון, זאגט טאקע די גמרא הכי קאמר, מתחיל בתורה משלים בנביא, רבי יוסי אומר, משלים בתורה, ואם השלים בנביא יצא, בדיעבד אז טאמער מ'האט געענדיגט מיט נביאים מיט א פסוק פון נביאים דאס איז בדיעבד, אבער לכתחילה אוודאי דארף מען ענדיגן מיט תורה, תניא נמי הכי, מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא אמר ר' אלעזר בר' יוסי, ותיקין היו משלימין אותה בתורה ותיקין דאס ערליכע אידן, רש"י זאגט אין ברכות דאס ענווים המחבבים את המצוות, פלעגן טאקע ענדיגן מיט א פסוק פון תורה זעמיר עס איז לכתחילה'דיג אזוי, פרעגט יעצט אבער די גמרא, בשלמא זכרונות ושופרות איכא טובא, פסוקים פון זכרונות און שופרות פעלט נישט, נישט אין תורה נישט אין נביאים נישט אין כתובים. אלא מלכיות, אבער פסוקים פון מלכיות, טאמער ביסט גערעכט ווי רבי יוסי זאגט, אז לכתחילה דארף מען אויספירן מיט א פסוק פון תורה, פשט אז מען זאגט פיר פסוקים פון תורה, אויב אזוי תלת הוא דהויין, מלכיות איז נישט דא פיר פסוקים אין די תורה וואס שטייט די ענין פון מלכיות, נאר דא דריי, וועלכע דריי? השם אלקיו עמו ותרועת מלך בו, דאס איז איינס, ויהי בישורון מלך איז צוויי, השם ימלוך לעולם ועד איז דריי. ואנן בעינן עשר וליכא, האסט דאך יעצט געזאגט מ'דארף צען, וואס טייטש מ'דארף פיר פסוקים פון תורה בנוגע בענין מלכות, און ס'איז נישט דא, ס'איז נאר דא דריי? ענטפערט די גמרא, אויף וועם איז די קשיא? די קשיא איז דאך נאר אויף ר' יוסי, זאגט די גמרא אמר רב הונא, תא שמע, רב הונא האט אריינגעברענגט פון א ברייתא אז ר' יוסי האלט ס'דא מער פסוקים פון מלכות אין די תורה, שטייט אין די ברייתא אזוי שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, מלכות, דאס איז מלכות, דברי ר' יוסי, זעהן מיר ר' יוסי האלט דאס אויך מלכות, רבי יהודה אומר אינה מלכות, רבי יהודה זאגט ניין מ'דארף ממש א לשון מלכות, אבער רבי יוסי האלט, די ענין איז א ענין פון מלכות און ממילא הייסט עס אויך א פסוק פון מלכות, נאך אזא פסוק, שטייט פסוק וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' אלקים אין עוד, זאגט רבי יוסי מלכות דברי רבי יוסי, דאס אויך די ענין פון מלכות, רבי יהודה אומר אינה מלכות, זעלבע זאך אתה הראת לדעת כי ה' אלקים אין עוד מלבדו, ס'איז נאר דא איין באשעפער, איז מלכות דברי רבי יוסי, רבי יוסי זאגט דאס איז מלכות, רבי יהודה אומר אינה מלכות, על כל פנים, לויט רבי יוסי, וואס די גאנצע קשיא איז דאך געווען פון רבי יוסי, פעלט נישט קיין פסוקים פון מלכות, ממילא איז דא אוודאי פיר פסוקים וואס מען קען דערמאנען ביי שמונה עשרה. זאגט די משנה ווייטער, העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה, השני מתקיע, ס'טייטש די צווייטע בעל תפילה דער וואס גייט צו צום מוסף, ביי אים איז דא תקיעת שופר, נישט ביי שחרית, ובשעת ההלל, ס'טייטש די טעג וואס מען זאגט הלל, וואס דאס איז נישט ראש השנה, דאס אלע אנדערע ימים טובים און ראש חודש איז הראשון מקרא את ההלל איז הלל זאגט די ערשטע בעל תפילה וואס טייטש הלל זאגט מען ביי שחרית נישט ביי מוסף פרעגט די גמרא גראד מאי שנא שני מתקיע פארוואס טאקע בלאזט מען ביי מוסף נישט ביי שחרית משום דברוב עם הדרת מלך לכאורה איז די טעם ווייל ברוב עם הדרת מלך וואס א גרעסערע ציבור איז זיין ביי תקיעת שופר אלץ בעסער און וואס שפעטער אין טאג איז אלץ מער מענטשן דא בית מדרש דערפאר שטופט מען עס אפ צו מוסף אבער אויב אזוי אי הכי הלל נמי ניימא בשני משום דברוב עם הדרת מלך זאל מען אויך הלל זאגן ביי מוסף אלא נאר וועסטו מיר זאגן מאי שנא הלל דבראשון פארוואס טאקע הלל זאגט ביי שחרית משום דזריזין מקדימין למצוות ווייל מען דארף מקדים זיין אויב אזוי איז תקיעה נמי נעביד בראשון משום דזריזין מקדימין למצוות זאל מען אויך בלאזן שופר ביי שחרית אלס זריזין מקדימין ענטפערט די גמרא אמר רבי יוחנן זאגט יוחנן ביסט גערעכט בשעת גזירת המלכות שנו ס'טייטש אין הכי נמי אוודאי דארף מען בלאזן שופר ביי שחרית און אזוי איז טאקע געווען אמאל נאר וואס דען ס'איז געווען א גזירת מלכות, די מלכות האט גוזר געווען א גזירה אז מ'טאר נישט בלאזן שופר, און מ'האט געשיקט שפיאנען אין בית מדרש זען צו מ'בלאזט צו נישט, איז גאנץ שחרית זענען זיי געווען אין בית מדרש ווארטן צו מ'בלאזט צו נישט, נאך שחרית זענען זיי אוועק פון דארט, האבן חזל מתקן געווען מ'זאל בלאזן ביי מוסף, און טאקע אזוי איז געבליבן, און ווי תוס' זאגט פארוואס איז עס היינט אויך געבליבן אזוי, ווייל מ'איז חושש די גזירה צוריקווערן, אנדערע זאגן אנדערע טעמים, על כל פנים דערפאר טאקע בלאזט מען ביי מוסף אבער אוודאי וואלט מען געדארפט בלאזן ביי שחרית. זאגט יעצט די גמרא א צווייטע זאך אינגאנצן, מדקאמר בשעת ההלל מכלל דבראש השנה ליכא הלל, מאי טעמא? ס'טייטש די משנה זאגט אז ראש השנה בלאזט מען ביי מוסף, און אין די צייטן וואס מ'זאגט הלל וואס טייטש נישט ראש השנה, זאגט מען הלל שחרית, פארוואס טאקע זאגט מען נישט הלל ראש השנה? ענטפערט די גמרא, אמר רבי אבהו, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום כיפורים? פארוואס זאגט נישט כלל ישראל הלל ראש השנה יום כיפור? אמר להם, האט דער רבונו של עולם כביכול געענטפערט, אפשר מלך יושב על כסא דין, וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו, וישראל אומרים שירה, פאסט דען אז דער רבונו של עולם כביכול זיצט אויפן כסא דין, און אלע ספרי חיים ספרי מתים זענען אפן, און כלל ישראל איז פארנומען זאגן שירה, ספאסט נישט אזא זאך, ראש השנה יום כיפור דארף מען זיין מיט א הכנעה, סאיז נישט קיין צייט פון שירה סנישט קיין צייט פון הלל, דערפאר זאגט מען נישט קיין הלל ראש השנה יום כיפור.